שמואל א', פרק ז', זעט אז זיי האבן געלערנט אז דוד המלך זיצט שוין רואיג אין זיין הויז אין זיין פאלאץ אין ירושלים, און האט שוין אפילו ארויפגעברענגט די ארון דארט אין א געצעלט, אז און ס'איז שוין געווען א צייט ווען אלע זיינע פיינט, פלישתים רודפ'ן נישט וה' הניח לו מכל אויביו, האט ער געטראכט, מ'דארף בויען א בית המקדש, א געהעריגע בנין פאר די ארון, האט ער געזאגט פאר נתן הנביא, קוק איך וואוין דא אין א בית ארזים, א געהעריגע שטוב פון האלץ און די ארון אלהים זיצט בתוך היריעה אין א געצעלט, ס'פאסט נישט. האט נתן געזאגט פאר די מלך, יא אוודאי טו וואס דו וואס דו טראכסט די אייבערשטער איז מיט דיר דאס איז געווען די הוה אמינא פון נתן הנביא שפעטער אבער ביינאכט קומט די אייבערשטער צו נתן און ער זאגט גיי זאג פאר דוד אזוי דו ווילסט מיר בויען א הויז איך האב עפעס דארף עפעס א הויז איך בין ארויסגעגאנגען מיט די אידן פון מצרים זייט דעמאלטס פון די יציאת מצרים ביז יעצט האב איך עפעס געוואוינט אין א הויז איך בין געווען העפי מיט א אוהל מיט א משכן איך האט אסאך שבטים איך האב אסאך מנהיגים אסאך העלפט מענטשן האבן געגעבן ארבעט פאר מיך יא אסאך שופטים איך האב עפעס געזאגט פאר איינער פון זיי אז פארוואס האסט מיך נישט געבויט קיין בנין? זעט נישט אויס אז דאס איז א זאך וואס איך זאג. נאר וואס, גיי זאג פאר דוד אזוי, איך האב דיך גענומען, יעצט זאגט ער אז כאילו מצד אחד זאגט ער איך דארף נישט קיין בית המקדש, מצד שני געבט ער פאר דוד א גרויסע ברכה לכבוד דעם אפשר אדער בכלל, און ער געבט אים א געוואלדיגע בשורה טובה, ער זאגט איך האב גענומען דוד, איך האב דיך גענומען מאחר הצאן, ביסט געווען סתם א רועה, א פאסטוך, איך האב דיך געמאכט דער מלך אויף די אידן, און איך האב דיך געהאלפן, איך האב געהארגעט אל דיינע פיינט, איך האב דיך געמאכט א שם גדול, כשם הגדולים אשר בארץ, דו ביסט געווארן פעימאס און גרויס, און איך האב געהאלפן די אידן, און די גוים בני עוולה פייניגן מער נישט די אידן, און דו ווייסט וואס, דו ווילסט מיך מאכן א הויז, איך וועל דיך מאכן א הויז. וואס מיינט מאכן א הויז פאר א מענטש? ביז יעצט איז נישט געווען, ס'הייסט געווען שאול האט פרובירט צו מאכן איש בושת, ס'איז נישט געלונגען די שלשלת המלוכה פון שאול. איך וועל דיך מאכן א חידוש, אזוי ווי דו האסט געטראכט א חידוש פאר מיך, קיינמאל קיינער האט נישט געוואלט מאכן א בית להשם נאר דוד, די אייבערשטער וויל נישט מאכן קיין בית פאר קיינעם נאר פאר דוד. דו וועסט שטארבן, יא, דו וועסט שטארבן ושכבת עם אבותיך, וועל איך נעמען דיינע קינדער און זיי זאלן זיין די מלך פאר דיר, און ווייסטו וואס, דער זון, ער וועט טאקע מאכן די בית, דו וועסט נישט מאכן, ס'שטייט נישט דא געהעריג פארוואס, אויב די אייבערשטער וויל נישט פאר דוד, דברי הימים שטייט א פשט, ווייל דוד המלך האט געמאכט צופיל מלחמות, דמים הרבה שפכת, דא על כל פנים, דער אייבערשטער זאגט אז דא זעט עס מער אויס ווי א חלק הטוב, דאס הייסט אייבערשטער געבט א הבטחה ער גייט האבן א זון, זיין זון גייט זיין דער מלך, ער דאס איז די בית דוד, און דער בית דוד גייט בויען א בית לה', און ער גייט זיין דער קעניג אויף אייביג, איי אז מען זינדיגט, מאכט זיך אמאל א מענטש זינדיגט, זאגט דער אייבערשטער, יא, איך וועל זיין זיין טאטע, ער וועט זיין אזוי ווי זיין מיין זון, אויב וועט ער זינדיגן, וועל איך אים געבן מוסר, בשבט אנשים ובנגעי בני אדם, איך וועל אים געבן פעטש, אבער איך וועל נישט אפלאזן מיין חסד, נישט אזוי ווי איך האב געטון ביי שאול, ווען ער האט געזינדיגט, האב איך אים אוועק גענומען די מלוכה, ווען דיינע קינדער זאלן זינדיגן, וועלן זיי כאפן, מען וועט זיי מעניש זיין מיט יסורים, אבער מ'גייט נישט צונעמען די מלוכה. שוין, דאס איז געווען די, די מראה, די חזון וואס דער אייבערשטער האט געוויזן, געזאגט פאר נתן הנביא, דער פרי, דוד, נתן הנביא האט געזאגט דאס אלץ פאר דוד המלך. יעצט דוד המלך האט דאס געהערט, שטייט ויבוא וישב לפני השם, אין אנדערע ווערטער ער איז געגאנגען פאר די ארון, און ער האט געמאכט א מורא'דיגע תפילה, א תפילת הודאה און א תפילת בקשה אז די אייבערשטער זאל טאקע אויספירן דאס וואס די אייבערשטער האט געזאגט, און ער האט געזאגט קודם כל מי אנכי ומי ביתי כי הביאותני עד הלום ווער בין איך, ווער איז מיין שטוב, ס'הייסט מיין משפחה, איך קום נישט עפעס פון די חשוב'סטע משפחה, יא איך קום פון א חשוב'ע משפחה אבער ער האט זיך געמאכט באהאנינג בעניוות, און נישט נאר דעם, ס'נישט געווען גענוג אז מ'האט געמאכט אזוי גרויס, דו וויאזוי הייסט זיך אזוי, גיבסט מיך אזא הבטחה, אזא גוטע ברכה. על כן גדלת איז מען אים משבח ביסט אזוי גרויס גאט אין כמוך נישט דא אזא גאט כ'האב נישט געהערט קיינמאל פון אזא גאט אזוי ווי דיר אזוי זאגט ער בכל אשר שמענו באזנינו איך האב נישט געהערט פון נאך אזא גאט וואס איז אזוי גרויס ווי דיר נישט אזוי נאר אזוי ווי דיר נישט דא נישטא אזא פאלק אזוי ווי דיין פאלק ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אז גאט האט געגאנגען אים ארויסנעמען און מאכן א פאלק אין מצרים און מאכן די אלע גדולות די אלע ניסים וואס ער האט געמאכט און דו האסט געמאכט די פאלק פאר פאר דיין פאלק אויף אייביג און דו ביסט געווען זייער גאט און יעצט ועתה ה' אלוקים הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו איך בעט דיך זאלסט עס טאקע מקיים זיין אינטערעסאנט ער האט באקומען א הבטחה און ער בעט נאך אז די אייבערשטער זאל מקיים זיין זיין הבטחה און מען זאל אלעמאל זאגן ה' צבקות אלוקים על ישראל די אייבערשטער איז א גאט פאר די אידן ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך וואס הייסט אז אזוי ווי דער אייבערשטער זאל אלעמאל זיין די קעניג פון די אידן דער גאט פון די אידן אזוי זאל בית דוד אלעמאל זיין די בית מלוכה פון די אידן. און דוד זאגט, ווי נעם איך די חוצפה, ס'וואלט מיר נישט איינגעפאלן בכלל צו בעטן אזא בקשה אז איך זאל זיין דער מלך אויף אייביג און מיין שטוב זאל זיין דער מלך אויף אייביג, דוד המלך האט זיך געפירט בענווה, געווען העפי אז מען לאזט אים לעבן אז עס איז גוט, ער זאגט אבער דו האסט מיך, אתה, דו האסט גלית את אוזן עבדך לאמר בית אבנה לך, דו האסט דאך געזאגט מיר, מיר געזאגט דורך נתן אז דו וועסט מיר מאכן א שטוב, על כן מצא עבדך את לבו, איך האב באקומען דעם מוט, איך האב געטראפן דעם הארץ, כאילו איך האב געטראפן דעם מוט דיר צו בעטן אזא תפילה, ממילא דו ביסט גאט, איך בעט דיך ס'זאל אמת זיין, דיין זאכן זאלן זיין אמת, זאלן מקוים ווערן, זאלסט בענטשן וברך את עבדך להיות לעולם לפניך, ווייל דו האסט אזוי געזאגט, איז דוד המלך זאגט א שבח און א בקשה אז די אייבערשטער זאל טאקע מקיים זיין די געוואלדיגע הבטחה וואס ער האט צוגעזאגט דורך נתן הנביא צו דוד אז ער גייט זיין א בית נאמן א בית מלוכה פאר די אייבערשטער לדורות.